בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף י ד, מ'הייבן אן דף י ד, עמוד א', אויבן ביי די משנה, איז אזוי, די קומענדיגע משנה גייט דן זיין לגבי די זיבן טאג וואס מ'איז מפריש די כהן גדול פאר יום כיפור, איז משך די זיבן טעג האט מען געוואלט אז די כהן גדול זאל טון כל מיני עבודות כדי ער זאל זיין צוגעוואוינט אז יום כיפור גייט ער טון אלע עבודות פון יום כיפור זאל ער וויסן וויאזוי מ'טוט עס. און ממילא משך די זיבן טעג האט ער אויך געטון כל מיני עבודות, זאגט די משנה כל שבעת הימים, די אלע זיבן טעג וואס מען האט אים מפריש געווען פון שטוב, הוא זורק את הדם, שפריצט ער די בלוט פון די צוויי תמידים פונעם תמיד של שחר און תמיד של בין הערבים, און די זעלבע זאך ומקטיר את הקטורת, ער איז יעדן טאג מקטיר די קטורת, ומטיב את הנרות, און ער פוצט אויך אויס די לעכט פון די מנורה מען זאל עס קענען אנצינדן נאכמיטאג, ומקריב את הראש ואת הרגל, און די זעלבע זאך איז מקריב די ראש און די רגל, ס'טייטש ער לייגט ארויף די ראש און די רגל אויפן מזבח צו פארברענען עס מקריב צו זיין, זאגט די משנה ווייטער, דאס איז די זיבן טעג פאר יום כיפור, ושאר כל הימים, טייטש משך די גאנץ יאר, אם רצה להקריב, מקריב, שכהן גדול מקריב חלק בראש, איז וואס ער וויל טון, וואס ער וויל מקריב זיין, וועלכע עבודה ער וויל טון אין בית המקדש מעג ער טון, און קיינער קען אים נישט אפשטעלן, ס'טייטש אפילו, נארמאל, טאקע געווען כ ד משמרות כהונה, מיט בתי אב וואס מ'האט איינגעטיילט יעדן טאג א צווייטע משפחה זאל טון די עבודה אין בית המקדש, דער כהן גדול טאמער ער וויל משך דאס גאנצע יאר נעמען א עבודה פאר זיך קען ער, און די זעלבע זאך זאגט די משנה, ונוטל חלק בראש, וואס טייטש די אלע חלקים פון די קרבנות וואס נארמאל טיילט מען עס איין צווישן די כהנים פון יענע טאג, טאמער דער כהן גדול וויל עס פאר זיך קען ער עס נעמען. זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא ווער די תנא פון אונזער משנה אמר רב חיסדא, דלא כרבי עקיבא, אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי עקיבא, פארוואס? דאי רבי עקיבא, ווייל לויט רבי עקיבא, הא אמר, טהור, שנפלה עליו הזאה, טמאתו, היכי עביד עבודה, וואס טייטש, אונז האמיר שוין געזען אז משך די זיבן טעג וואס מ'איז מפריש די כהן גדול איז יעדן טאג שפריצט מען אים אן מיט די אפר פרה אדומה, אלס א ספק אפשר איז ער טמא טמא מת, ס'טייטש אוודאי מ'ווייסט נישט קלאר אז ער איז טמא, נאר מספק שפריצט מען אים אן, יעצט רבי עקיבא האלט, אונז וועמיר שוין זען די שיטה פון רבי עקיבא, אז די אפר פרה אדומה, טאמער מ'שפריצט עס אן אויף א טמא'נע מענטש, ווערט ער טאקע טהור, אבער טאמער מ'שפריצט עס אן אויף א טהור'ע מענטש, ווערט ער טמא, און ממילא קומט אויס. דער כהן גדול וואס איז בעצם טהור און מען שפריצט אים אן מיט אפר פרה אדומה, ווערט ער טמא, און ממילא לויט רבי עקיבא קען ער נישט טון קיין עבודות די גאנצע זיבן טעג, ווייל ער איז טמא די אלע זיבן טעג פון די אפר פרה אדומה, און במילא, זאגט רב חיסדא, אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי עקיבא. ווי איז דאס דער רבי עקיבא? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, והזה הטהור על הטמא, אז דער טהור, דער כהן וואס איז טהור שפריצט פון די אפר פרה אדומה פון די מי חטאת אויפן טמא, יעצט לכאורה על הטמא איז איבעריגס וואלט געקענט שטיין והזה הטהור עליו, וואס דארף שטיין על הטמא? נאר לערנט רבי עקיבא ארויס, על הטמא טהור, ס'טייטש טאמער מען שפריצט אפר פרה אדומה אויף א טמא'נע מענטש, דעמאלטס טאקע ווערט ער ריין, אבער ועל הטהור טמא, טאמער מען שפריצט אויף א טהור'ע מענטש איז פארקערט ווערט ער טמא דברי רבי עקיבא אזוי זאגט רבי עקיבא, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך דארט, און זיי זאגן פון על הטמא לערנט מען אויס עפעס אנדערש, אין הדברים הללי אמורין אלא בדברים המקבלין טומאה, ס'טייטש לויט די חכמים וואס לערנט מען ארויס פון על הטמא, איז פון על הטמא לערנט מען ארויס א צווייטע זאך אינגאנצן, ווי מ'וועט שוין זען, די סדר איז געווען מ'האט גענומען די אפר פרה אדומה די מי חטאת, מ'האט איינגעטונקען אין דעם דעם אזוב, אזעלכע גראז, און די אזוב איז געווארן איינגעווייקט פון די וואסער און שפעטער האט מען געשפריצט מיטן אזוב אויפן טמא'נעם מענטש. יעצט בעצם האט מען געקענט אזוי טון פאר אפאר טמא'נע מענטשן, ס'טייטש מ'האט געקענט איינטונקען דעם אזוב זאל ווערן גוט נאס איינגעזאפט מיט די מי חטאת און אנשפריצן אויף איין מענטש א צווייטע מענטש א דריטע מענטש אלץ פון די זעלבע מי חטאת. נאר וואס, ס'האט געדארפט זיין א הזאה, ס'טייטש טאמער למשל מ'האט גענוצט די אזוב מ'האט עס איינגעטינקען אין די מי חטאת און מ'האט עס געשפריצט אויף א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, אויף א בהמה צו וואס, דעמאלטס איז פשט כאילו מ'האט זיך באנוצט דא מיט די וואסער אויף א צווייטע זאך, כאילו מ'האט געטון דא א מלאכה מיט די וואסער, די דין איז דאך מ'טאר נישט טון קיין מלאכה נישט מיט די פרה אדומה אליין און אויך נישט מיט די מי חטאת, און מילא ברגע וואס מ'האט געשפריצט מיט די וואסער וואס איז געלעגן אויפן אזוב אויף א בהמה, קען מען שוין נישט נוצן די איבערגעבליבענע וואסער וואס ליגט דא אינעם אזוב אנצושפריצן א מענטש, און די דין לערנט ארויס די חכמים פון דעם וואס שטייט דא על הטמא, מאי היא אזוי ווי די גמרא איז גראד מסביר כדתנן אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, נתכוון להזות על הבהמה והזה על האדם, טאמער איינער האט אינזינען געהאט צו שפריצן פון דעם מי חטאת אויף א בהמה, און בטעות האט ער עס געשפריצט אויף א מענטש, איז די דין איז, אם יש באזוב, ישנה, ס'טייטש טאמער ס'איז נאך איבערגעבליבן וואסער אינעם אזוב, קען ער יעצט נאכאמאל אנשפריצן דעם מענטש לשם טהרה, און דער מענטש וועט טהור ווערן. פארוואס? ווייל וואס איז געווען דא די פראבלעם? די פראבלעם איז געווען אז ברגע וואס איינער האט אינזינען צו שפריצן אויף א בהמה און בטעות שפריצט אויף א מענטש, בטעות הייסט נישט געשפריצט, מילא דער מענטש איז נישט טהור געווארן פון דעם, אבער פונדעסטוועגן ס'הייסט נישט כאילו מ'האט גענוצט די וואסער אויף עפעס אנדערש, ווייל די מחשבה אליין איז נישט גענוג צו פסל'ען די וואסער, ס'איז טאקע גענוג אז דער מענטש זאל נישט ווערן טהור, און ממילא זאגט טאקע די משנה, מ'געט א שפריץ נאכאמאל אויף דעם מענטש, און דער מענטש ווערט טהור. וואס איז אבער טאמער פארקערט, נתכוון להזות על האדם, והזה על הבהמה, מ'האט בטעות געשפריצט אויף א בהמה, דעמאלטס היות ס'איז א בהמה און נישט קיין זאך וואס איז מקבל טומאה, איז פשט כאילו מ'האט זיך סתם אזוי באנוצט מיט די וואסער דא, כאילו מ'האט געמאכט א מלאכה מיט די וואסער, און ממילא אפילו זאגט די משנה אם יש באזוב לא ישנה אפילו ס'איז איבערגעבליבן וואסער יעצט אויפן אזוב, קען מען נישט יעצט נוצן די איבערגעבליבענע וואסער אנצושפריצן א מענטש, ווייל די גאנצע וואסער קען מען מער נישט נוצן ווילאנג מ'טונקט נישט נאכאמאל איין דעם אזוב אינעם מי חטאת. זאגט אונז די גמרא, האט מען געזען א מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי עקיבא וואס איז טאקע די טעם פון רבי עקיבא אז רבי עקיבא האלט אז א טמא'נע מענטש וואס ווערט אנגעשפריצט ווערט טהור אבער א טהור'ע מענטש ווערט טמא, זאגט די גמרא ווייל ער האלט נכתוב רחמנא והזה הטהור עליו, ס'וואלט געדארפט שטיין והזה הטהור עליו, מאי על הטמא, שמע מינה, על הטמא טהור, על הטהור טמא, דעם שטייט על הטמא איז משמע אז נאר א טמא'נע מענטש איז עס מטהר, אבער א טהור'ע מענטש איז עס מטמא, זאגט די גמרא ורבנן, וואס האלטן די חכמים? זאגט די גמרא, די חכמים האלטן האי לדברים המקבלים טומאה הוא דאתא אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אבל הכא אבער דא, פארוואס האלטן טאקע נישט די חכמים ווי רבי עקיבא, ווייל קל וחומר הוא, אם על הטמא טהור, על הטהור לא כל שכן, זאגן די חכמים ס'איז א פשוט'ע קל וחומר, מה דאך די מי חטאת איז מטהר א טמא'נע מענטש, איז אוודאי און אוודאי העט עס נישט מטמא זיין א טהור'ע מענטש, זאגט די גמרא ורבי עקיבא, וואס טוט רבי עקיבא מיט די קל וחומר? זאגט די גמרא, רבי עקיבא העט זאגן היינו דקאמר שלמה, אויף דעם טאקע זאגט שלמה המלך אין קהלת אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני אז איך האב געמיינט איך בין קלוג אבער די דין פון פרה אדומה איז ווייט פון מיר ס'טייטש שלמה המלך אליין פארשטייט עס נישט וואס מיינט שלמה המלך צו זאגן דא טאקע די דין זאגט רבי עקיבא אז אפילו נארמאל וואלט איך געזאגט א קל וחומר אבער מען זאגט נישט קיין קל וחומר זאגט די גמרא ורבנן וויאזוי וועלן די חכמים מפרש זיין די ווערטער פון שלמה המלך ס'טייטש א מסורה האבן זיי געהאט אז די ווערטער פון שלמה המלך גייט ארויף אויף פרה אדומה אבער טאמער די חכמים האלטן אז מען מאכט יא די קל וחומר וואס מיינט שלמה המלך צו זאגן ענטפערט די גמרא די חכמים האלטן ההוא למזה ולמזין עליו טהור ונוגע בהן טמא, ס'טייטש ס'דא א דין ביי פרה אדומה וואס דאס זענען די חכמים אויך מודה אז אין הכי נמי די וואס שפריצט די פרה אדומה און די וואס מ'שפריצט אים אן זיי ווערן טהור און די מענטש וואס שפריצט בלייבט טהור אבער די וואס רירט צו די מי חטאת סתם פון די זייט נישט איינער וואס מ'האט אים אנגעשפריצט נאר איינער רירט עס צו די מענטש ווערט טמא און דאס איז טאקע געווען א פלא פאר שלמה המלך פרעגט די גמרא ומזה טהור איז דען אזוי די דין אזוי ווי מ'האט יעצט געזען אז די וואס שפריצט איז טהור והא כתיב שטייט דאך אין פסוק ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, אז דער וואס שפריצט די מי הנידה די מי חטאת, נישט נאר ער ווערט טמא נאר זיין קליידער ווערן אויך טמא, ענטפערט די גמרא ניין, מאי מזה דאס וואס שטייט דא אין פסוק אז דער מזה יכבס בגדיו מיינט נישט מזה איינער וואס שפריצט ווייל דער וואס שפריצט איז אוודאי טהור, נאר נוגע, מזה מיינט נוגע דער וואס רירט צו די מי חטאת ווי מען האט געשמועסט דאס איז די חכמים אויך מודה אז דער וואס רירט עס צו ווערט טמא, און נישט נאר ווערט טמא דארף אויסוואשן די בגדים אויך די בגדים ווערן אויך טמא, פרעגט אבער די גמרא והא כתיב מזה והא כתיב נוגע, ווי קענסטו זאגן אז מזה מיינט נוגע, שטייט דאך ביידע אין פסוק, דער פסוק זאגט ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב, ממילא קענסט נישט זאגן אז מזה מיינט נוגע ווייל נוגע שטייט קלאר אין פסוק, און נאך מער זאגט די גמרא ועוד, מזה בעי כיבוס בגדים נוגע לא בעי כיבוס בגדים, וואס טייטש מען קוקט אין פסוק, אין פסוק שטייט ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, אז דער מזה ווערט טמא און די בגדים ווערן אויך טמא, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב, אבער דער וואס רירט צו איז די בגדים ווערן נישט טמא, נאר ער אליין איז טמא, און וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז מזה מיינט נוגע און ביידע זענען די זעלבע זאך, דער פסוק וואלט זיך אליין סותר געווען מיניה וביה, פון א ווייל טאמער מזה מיינט נוגע, איז אנפאנג פסוק זאגט די פסוק אז דער מזה דער נוגע איז יכבס בגדיו, און צום סוף זאגט די פסוק אז לא בעי כיבוס בגדים, און וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז מזה מיינט נוגע, אלא נאר, און ממילא זאגט די גמרא מאי מזה נושא, מזה מיינט טאקע נישט דער וואס רירט צו, נאר מזה וואס שטייט אין פסוק מיינט איינער וואס טראגט, דער וואס טראגט די מי חטאת איז טמא און די בגדים זענען טמא, און דער וואס רירט נאר צו די מי חטאת איז ער ווערט טמא, אבער די בגדים בלייבן ריין. פרעגט אבער די גמרא ונכתוב רחמנא נושא, מאי טעמא כתיב מזה, טאמער מזה מיינט טאקע דער וואס טראגט, פארוואס שטייט מזה, וואלט דאך געקענט שטיין נושא, ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן, דבעינן שיעור הזאה, דאס קומט אונז די פסוק לאזן הערן אז ס'איז נישט גענוג צו טראגן די מי חטאת צו ווערן טמא, דארף זיין א שיעור, די שיעור פון הזאה, טאמער איינער טראגן די שיעור פון הזאה, דעמאלטס עט ער טמא ווערן, און דאס ליגט אין די פסוק ווען די פסוק שטייט מזה אז דארף זיין א שיעור הזאה, ווייניגער פון דעם ווערט מען נישט טמא, זאגט די גמרא הניחא למאן דאמר הזאה צריכה שיעור, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר אז דארף טאקע זיין א שיעור, אלא למאן דאמר הזאה אין צריכה שיעור מאי איכא למימר, לויט די מאן דאמר סדארף נישט זיין קיין שיעור נאר אפילו א כל שהוא איז אויך גענוג, און וואס קומט די פסוק לאזן הערן ווייטער, מזה קען דאך נישט זיין אז מזה איז צו זאגן א שיעור ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין שיעור, ענפערט די גמרא, אפילו למאן דאמר הזאה אין צריכה שיעור, הני מילי אגבא דגברא, אפילו דער מאן דאמר וואס האלט אז מען דארף נישט קיין שיעור, איז דאס איז טאקע אויף דעם מענטש, וואס טייטש צו מטהר זיין א מענטש, קען מען אים אנשפריצן אפילו מיט א טראפעלע מי חטאת, אבל במנא, אבער אין די כלי וואס מען טינקט איין די אזוב אים אנצושפריצן, צריכה שיעור דארט איז יעדער מודה אז סדארף זיין א שיעור אינעם כלי, ממילא פארדעם זאגט דער פסוק מזה, זאלסט וויסן אז טאמער מען טראגט די שיעור ווערט מען טמא, ווייניגער פון דעם נישט. ברענגט די גמרא א מקור דתנן וואס מיר האבן געלערנט אין א משנה, כמה יהא בהן ויהא כדי הזאה, וויפיל וואסער דארף ליגן אינעם כלי זאל הייסן טאקע דעם שיעור פון כדי הזאה, כדי שיטבול ראשי גבעולים ויזה, כדי זאל קענען איינטונקען דער אזוב, און זאל זיין גענוג וואסער איינגעזאפט אינעם אזוב צו קענען שפריצן, דאס איז די שיעור וואס מוז ליגן אין די כלי לכל הדעות. על כל פנים האבן מיר געזען דא די מימרא פון רב חיסדא, וואס רב חיסדא האט געזאגט אז אונזער משנה קען נישט שטימען מיט רבי עקיבא, ווייל לויט רבי עקיבא קען נישט די כהן גדול טוהן די עבודות די זיבן טאג פאר יום כיפור ווייל ער איז דאך טמא ווייל מען האט איהם אנגעשפריצט מיטן אפר פרה אדומה. אביי אמר אביי קריגט זיך און אביי זאגט אפילו תימא רבי עקיבא מען קען אויך איינזעצן די משנה כשיטת רבי עקיבא נאר וואס דען דעביד עבודה כוליה יומא מען וועט זאגן אז די כהן גדול טוט אוודאי די עבודה א גאנצן טאג ולפניא מדו עליה און פארנאכטס שפריצט מען איהם אן מיט מי חטאת וטביל ועביד הערב שמש און ער טובלט זיך גראד ער ווערט טאקע טמא אבער ער טובלט זיך ער ווארט אויף הערב שמש אזוי ארום ברגע וואס די זון גייט אונטער ווערט ער שוין ווייטער טהור ער קען מארגן ווייטער טון די עבודה, און אזוי יעדן טאג שפריצט מען אים אן ממש פאר נאכט קען ער זיך נאך רייניגן פאר ס'ווערט נאכט און ער וועט זיין גרייט צו טון די עבודה די נעקסטע טאג, זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות, זאגט די גמרא די גמרא מדייק פון די סדר המשנה אלמא קטורת ברישא והדר נרות אז קודם איז מען מקטיר די קטורת און נאר נאכדעם איז מען מטיב די נרות נאר נאכדעם פוצט מען אויס די לעכט פון די מנורה, פרעגט די גמרא ורמינהי, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין מסכת תמיד, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, ומי שזכה במנורה, ומי שזכה בקטורת, די משנה דארט רעכנט אויס די פייסות די גורלות מען האט געמאכט דארט צווישן די כהנים ווער וועט טוהן וועלכע עבודה, און דארט ווערט אויסגערעכנט די הטבת הנרות פאר די קטורת, איז דאך לכאורה א סתירה מיט אונזער משנה, וואס ביי אונזער משנה זעהן מיר אז די קטורת איז פאר די הטבת הנרות, אמר רב הונא, ענטפערט רב הונא, מאן תנא תמיד, ר' שמעון איש המצפה, ס'טייטש ווער איז די תנא פון מסכת תמיד, ר' שמעון איש המצפה, ס'טייטש אזוי ווי מען וועט זעהן, ס'דא כל מיני מחלוקת'ן צווישן רבי שמעון איש המצפה און די חכמים לגבי כל מיני עבודות, יעצט רב הונא איז נישט געווען קלאר ווער האלט וואס, וואס האלטן די חכמים, וואס האלט רבי שמעון איש המצפה, נאר איין זאך האט ער געוואוסט, ס'דא אסאך מחלוקת'ן צווישן די חכמים און רבי שמעון איש המצפה, און ממילא וויל רב הונא זאגן אז די אלע משניות אין תמיד גייט כשיטת רבי שמעון איש המצפה, מה שאין כן די משניות ביי אונז אין יומא,

ס'טייטש די משנה זאגט דארט וואס איז געווען די סדר פון שפריצן בלוט פונעם קרבן תמיד זאגט דארט די משנה עס איז געווען די סדר אזוי ווי יעדע עולה שתיים שהן ארבע מען געבט צוויי מתנות טייטש מען שפריצט צוויי מאל בלוט אויפן מזבח אבער די צוויי מאל וואס מען שפריצט שפריצט זיך עס אויף אלע פיר זייטן וואס טייטש קודם שפריצט מען אויפן מזרח צפון ווינקל און די בלוט צעטיילט זיך און שפרייט זיך אויס סיי אויפן מזרח זייט און סיי אויפן צפון זייט שפעטער גייט מען צו די מערב דרום ווינקל און מען שפריצט דארט נאכאמאל און די בלוט ווערט איינגעטיילט חלק גייט אויף די מערב וואנט און א חלק אויף די דרום וואנט קומט אויס מען שפריצט צוויי מאל, אבער למעשה קומט עס אן אויף אלע פיר ווענט פון די מזבח, יעצט דאס איז ביי יעדע עולה, און די משנה זאגט דארט אז די זעלבע זאך איז געווען מיטן קרבן תמיד דאס איז אויך א עולה, מען האט געשפריצט שתיים שהן ארבע, ותנא עלה, און אויף דעם משנה איז געזאגט געווארן א ברייתא אז ר' שמעון איש המצפה משנה בתמיד, ר' שמעון איש המצפה האט געזאגט אז ביי תמיד איז אנדערש ווי יעדע עולה, ס'טייטש ער קריגט זיך אויף די משנה אין מסכת תמיד, און פון דעם גיימיר טאקע א ראיה ברענגען אז קען נישט זיין אז די משניות אין תמיד גייט כשיטת ר' שמעון איש המצפה ווייל מען זעהט דאך אז ר' שמעון איש המצפה קריגט זיך דארט אויף א משנה על כל פנים וואס האלט ר' שמעון איש המצפה ער זאגט מזרחית צפונית נותן מזרחה צפונה ס'טייטש אויף די חלק קריגט ער זיך נישט קודם שפריצט מען איין שפריץ אויף די מזרח צפון ווינקל און ס'צוטיילט זיך די בלוט א חלק גייט אויפן מזרח וואנט און א חלק אויפן צפון וואנט און שפעטער גייט דער כהן אויף די רעכטע זייט פון די מזבח, ער גייט די גאנצע צפון זייט, די גאנצע מערב זייט, ער קומט אן צו די מערב דרום ווינקל, נותן מערבה, ואחר כך נותן דרומה, קודם שפריצט ער א באזונדערע שפריץ אויפן מערב וואנט, און א באזונדערע אויפן דרום, ס'טייטש מען שפריצט נישט איין מאל און ס'ווערט צוטיילט מערב דרום, נאר א באזונדערע שפריץ אויף מערב און א באזונדערע שפריץ אויף דרום, איז על כל פנים זעהן מיר אז ר' שמעון איש המצפה קריגט זיך אויף די משנה אין תמיד קענסטו מיר נישט זאגן אז די משניות אין תמיד גייט כשיטת ר' שמעון איש המצפה, אלא אמר רבי יוחנן מילא זאגט רבי יוחנן, מאן תנא סדר יומא ר' שמעון איש המצפה, ווער איז די תנא פון אונזער משנה פון די משניות אין יומא, דאס איז ר' שמעון איש המצפה, מילא די משניות אין תמיד איז כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' שמעון איש המצפה, און אונזער משניות גייט כשיטת ר' שמעון איש המצפה, איז ממילא שוין ווייטער נישט קיין סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין תמיד, פרעגט אבער די גמרא, ורמי סדר יומא אסדר יומא, כ'על דיר פרעגן א סתירה פון אונזער משניות אויף אונזער משניות אין צוויי משניות מסכת יומא אליין, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף כ"ה, פייס השני, ס'איז געווען די גורלות אזוי ווי מ'האט געשמועסט געווען פיר פייס'עס פיר גורלות משך'ן טאג, איז די צווייטע פייס איז געווען, מ'האט געמאכט א גורל מי שוחט ווער גייט שעכטן דעם קרבן תמיד, מי זורק, ווער גייט שפריצן די בלוט, מי מדשן מזבח הפנימי, ווער העט אפרייניגן די מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, ווער גייט אויספוצן די מנורה, און נאכדעם מי מעלה איברים לכבש, ווער העט ארויפטראגן די איברים פונעם קרבן אויפן מזבח. שפעטער זאגט די משנה, די קומענדיגע משנה נאכדעם זאגט פייס השלישי אז די דריטע גורל איז געווען, חדשים לקטורת בואו והפיסו, אז ערשט נאכדעם האט מען געמאכט א גורל, ווער האט נאכנישט מקטיר געווען קטורת, זאל קומען דא אויף דעם גורל, פארוואס האט מען עס געמאכט באזונדער איז ווייל היות די קטורת איז א סגולה אויף פרנסה אזוי ווי שטייט ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך און נאכדעם שטייט ברך השם חילו ס'איז א סגולה אויף פרנסה האט מען נישט געוואלט אז מער ווי איין מאל א לעבן זאל עס א כהן טוהן איז געווען א באזונדערע גורל אבער על כל פנים זעהען מיר דאך דא אז די קטורת איז געווען נאך די דישן המנורה און ביי אונז זעהען מיר אז די קטורת איז געווען פריער אמר אביי ענפערט אביי לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה כאן בהטבת שתי נרות כאן בהטבת חמש נרות, וואס טייטש יעדער איינער איז מודה אז מ'האט נישט אויסגעפוצט די מנורה אויף איין מאל אלע זיבן לעכט אויף אמאל, נאר קודם האט מען אויסגעפוצט פינף לעכט און שפעטער האט מען אויסגעפוצט די איבעריגע צוויי, וואס האט מפסיק געווען צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות עט מען באלד זען ס'איז א מחלוקת אבא שאול מיט די חכמים, אבער על כל פנים ס'איז געווען אפגעטיילט, און במילא זאגט אביי אז ס'איז נישט קיין סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין דף כ"ה, ווייל ביי אונזער משנה רעדט מען פון די הטבת שתי נרות.

וואס איז געווען די סדר עבודות, און ער האט אויסגערעכנט אז וואס קומט צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות, די דם התמיד די זריקת דם התמיד, נישט די מעשה קטורת, מילא וויאזוי זאגסטו מיר דא אז די מעשה קטורת איז דאס וואס איז מפסיק, אמרי ענפערט די גמרא, לא קשיא, ההיא לאבא שאול, הא לרבנן, די סדר המערכה משמיה דגמרא גייט אליבא דאבא שאול, און לויט אבא שאול טאקע האט מפסיק געווען די זריקת דם התמיד צווישן די חמש נרות און די שתי נרות, אבער ביי אונז גייט מען כשיטת חכמים, וואס לויט די חכמים האט די קטורת טאקע מפסיק געווען, און פארדעם איז נישט קיין סתירה פון אונזער משנה און די משנה דף כ"ה. ברענגט טאקע די גמרא די מחלוקת פון די חכמים און אבא שאול דתניא וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, לא ייטיב את הנרות ואחר כך יקטיר, מ'זאל נישט מטיב זיין אלע זיבן לעכט און נאר נאכדעם מקטיר זיין די קטורת, אלא יקטיר, נאר מ'זאל קודם מקטיר זיין די קטורת פאר מ'ענדיגט מטיב זיין די לעכט, ואחר כך ייטיב, און נאר נאך מ'ענדיגט די קטורת זאל מען מטיב זיין די איבערגעבליבענע צוויי לעכט, אזוי האלטן די חכמים אז די קטורת איז מפסיק צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות. רש"י ברענגט א ראיה אז פון וואו ווייסן מיר טאקע אז דאס איז פשט דא, ווייל בעצם שטייט דא אין די ווערטער פון די חכמים אלא יקטיר ואחר כך ייטיב, איז לכאורה יא משמע אז קודם זאל מען מקטיר זיין די קטורת און נאר נאכדעם אויספוצן אלע זיבן לעכט, אבער דאס זאגט רש"י דאס קען נישט זיין פאר צוויי סיבות, קודם כל, אונז ווייסט מיר קלאר אז מען האט געדארפט אפטיילן צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות מילא עפעס האט געדארפט זיין אינצווישן, חוץ דעם זאגט רש"י אז אונז ווייסט מיר אויכעט אז קודם האט געדארפט זיין די זריקת דם התמיד און נאר נאכדעם האט מען מקטיר געווען די קטורת, און ממילא זאגט רש"י טאמער מען וועט אריינזאגן דא פשוט פשט, אלא יקטיר קודם זאל מען מקטיר זיין די קטורת, און נאכדעם מטיב זיין אלע זיבן נרות, עט מען דאך נישט קענען מפסיק זיין צווישן די חמש נרות און די שתי נרות מיט זריקת דם התמיד, ווייל זריקת דם התמיד איז זעכער געווען פאר די קטורת, און ממילא זאגט טאקע רש"י אזוי ווי אונז האבן יעצט געלערנט, אז אלא יקטיר קודם איז מען מקטיר די קטורת, און נאך דעם ייטיב איז מען מטיב די איבערגעבליבענע צוויי לעכט, ווייל פאר די קטורת האט מען מטיב געווען די פינף, און נאך די קטורת איז מען מטיב צוויי, אזוי האלטן די חכמים. אבא שאול אומר אבא שאול זאגט ניין, מטיב ואחר כך מקטיר, קודם איז מען מטיב אלע זיבן לעכט, וואס טייטש מ'איז מטיב פֿינף, מ'שפריצט די בלוט און נאכדעם איז מען מטיב צוויי, און נאר נאכדעם איז מען מקטיר די קטורת? און די גמרא ברענגט די טעם פון די ביידע שיטות, מאי טעמא דאבא שאול, וואס איז טאקע די טעם פון אבא שאול אז ער האלט אז קודם דארף מען ענדיגן מיטן אויספוצן און נאר נאכדעם איז מען מקטיר די קטורת, ס'טייטש אז מ'שטופט נישט אריין די קטורת צווישן די פֿינף און די צוויי, דכתיב, אבא שאול האלט ווייל ס'שטייט אין פסוק בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות, והדר און נאר נאכדעם שטייט יקטירנה, איז משמע אז די יקטירנה די הקטרת הקטורת דארף זיין נאך מ'האט געענדיגט מטיב זיין אלע זיבן נרות, און פאר דעם טאקע האלט אבא שאול אז מ'האט מטיב געווען פינף, מ'האט געשפריצט די דם התמיד, מ'האט מטיב געווען צוויי, און נאר נאכדעם מקטיר געווען די קטורת. ורבנן, וויאזוי זענען די חכמים מפרש די פסוק, לכאורה איז דאך יא משמע אין די פסוק אז מ'דארף ענדיגן מיט די הטבת הנרות פאר מ'איז מקטיר די קטורת, ענטפערן די חכמים, מאי קאמר רחמנא, ווייל וואס דער פסוק מיינט צו זאגן אז בעידן הטבה תהא מקטר קטורת, אז בשעת וואס מ'איז מטיב זאל די קטורת זיין מוקטר, וואס טייטש בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות, בשעת וואס דו ביסט מטיב די נרות יקטירנה זאלסטו שוין האבן מקטיר געווען די קטורת, וואס טייטש די רויעך פון די קטורת זאל שוין ארויפגיין, און דאס שטימט שוין זייער גוט לויט די חכמים, ווייל מ'איז טאקע קודם מקטיר די קטורת, און בשעת די קטורת ברענען אויפן מזבח איז מען מטיב די איבעריגע צוויי לעכט. זאגן די חכמים יעצט א ראיה, פון ווי ווייס איך טאקע, אז בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה איז פשט בשעת וואס ס'איז שוין מוקטר, ווייל דאי לא תימא הכי, טאמער וועסט נישט אזוי זאגן, אויב אזוי בין הערבים, לגבי די עבודות בין הערבים דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה, דארט רעדט מען נישט פון די הטבת הנרות, דארט רעדט מען פון די הדלקת הנרות, וועסטו מיר אויך וועלן זאגן, אז פשט איז, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים, קודם זאל זיין די הדלקת הנרות, און נאר נאכדעם יקטירנה, און נאר נאכדעם זאל מען מקטיר זיין די קטורת, הכי נמי, דא וועסטו מיר אויך זאגן אז דברישא מדליק נרות והדר מקטיר קטורת של בין הערבים, אז דאס איז די סדר, אז מען צינדט קודם לעכט, און נאר נאכדעם איז מען מקטיר קטורת? קענסט נישט אזוי זאגן, ווייל וכי תימא הכי נמי וועסט מיר וועלן זאגן יא. וואס איז די פראבלעם? קודם צינדט מען די לעכט, נאכדעם איז מען מקטיר די קטורת, דאס קען נישט זיין ווייל והתניא מ'האט קלאר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, יערוך אותו אהרן ובניו וואס גייט ארויף אויפן אנצינדן די מנורה, מערב ועד בוקר, וואס מ'דרשנ'ט פון דעם צוויי זאכן, קודם כל, תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב ועד בוקר, קודם כל ס'מוז דארט ליגן גענוג אויל אז די לעכט פון די מנורה זאל קענען ברענען א גאנצע נאכט ביז אינדערפרי, דבר אחר נאך א לימוד וואס מ'לערנט דא ארויס אז מערב ועד בוקר אין לך עבודה שכשרה מערב ועד בוקר אלא זו בלבד אז דאס די איינציגסטע עבודה וואס איז כשר פון ביינאכט ביז אינדערפרי וואס טייטש די לעצטע עבודה פונעם טאג איז הדלקת הנרות ממילא קענסטו מיר נישט זאגן אז פשט אין פסוק ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה אז מ'איז מקטיר די קטורת נאך די הדלקת הנרות ווייל מ'האט דאך יעצט געזען ס'איז נישט אזוי די לעצטע עבודה פונעם טאג איז טאקע הדלקת הנרות, אלא נאר מאי קאמר רחמנא, וואס וועסטו מיר זאגן פשט אין פסוק אז בעידן הדלקה תהא מקטר קטורת, אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה זאל שוין די קטורת ליגן אויפן מזבח טייטש אז הקטרת הקטורת איז פאר די הדלקת הנרות, הכא נמי דא וועל איך אויך זאגן זאגן די חכמים אז בעידן הטבה תהא מקטר קטורת, אז בשעת וואס מ'איז מטיב די נרות זאל אויך זיין די קטורת שוין האבן געווען אויפן מזבח, ואבא שאול. וואס וועט אבא שאול זאגן אויף דעם? אבא שאול אמר לך, שאני התם דכתיב אותו, ווי נישט ווי לגבי די הדלקת הנרות שטייט אותו, וואס פון אותו מ'האט דאך גע'דרש'נט אז דאס דווקא די הדלקת הנרות דאס איז די לעצטע עבודה וואס מען טוט אין בית המקדש גארנישט טאר נישט זיין נאכדעם, איז פאר דעם נישטא קיין ברירה, מוז מען מפרש זיין אז יקטירנה איז פשט אז די קטורת איז געווען פריער, אבער לגבי הטבת הנרות וואס מען מוז נישט אזוי זאגן, זאגט טאקע אבא שאול אז מ'לערנט פשוט פשט בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות און נאר נאכדעם יקטירנה און ממילא לערנט טאקע אבא שאול כשיטתו אז דאס וואס איז מפסיק צווישן די חמש נרות און די שתי נרות דאס די זריקת דם התמיד און נאר נאכדעם איז מען מקטיר די קטורת.